איך לערן יעצט די סוגיא פון אבידה, גניבה ואבידה, יעדער איינער ווייסט אז א שומר שכר איז חייב בגניבה ואבידה און א שומר חינם איז פטור. יעצט די ווארט גניבה ווייסט מען גאנץ גוט וואס ס'מיינט, דאס איז זייער סימפל, איינער קומט אריין אין די הויז אינמיטן נאכט, ער ברעכט זיך איין ווי מען רופט, און ער נעמט עס ארויס. די ווארט אבידה איז נישט אזוי קלאר. פארוואס וויל איך מסביר זיין אז איינער מיספלעיסט עפעס ער האט פארלוירן עפעס אין זיין הויז הייסט נישט קיין אבידה דאס הייסט א פשיעותא עס שטייט אין גמרא כל לא ידענא פשיעותא היא סאו וואס מען רופט היינט איך האב עס פארלוירן און לו יצוייר דער מענטש ווייסט אז עס איז אין די הויז ער ווייסט אבער נישט ווי צו זוכן דאס הייסט נישט קיין אבידה לגבי און לגבי די דין פון שומר שכר א שומר חינם איז פטור נאכדעם איז דא נאך א קאמאן זאך וואס די וועלט רופט אבידה דאס איז ווען איינער איז געגאנגען אין א בית מדרש ווען עס האט גערעגנט און מיטגענומען זיין זיין רעינקאוט אדער די אמברעלע און ווען ער האט געענדיגט דאווענען איז שוין נישט געווען קיין רעגן אינדרויסן סאו ער האט עס איבערגעלאזט דארטן. און אזוי גייט ער אהיים, עס גייט דורך צוויי דריי וואכן, עס רעגנט נאכאמאל, און ער זוכט זיין רעינקאוט, און ער הייבט אן צו טראכטן, ווי איז מיין רעינקאוט? ווי בין איך געווען צוויי וואכן צוריק די לעצטע מאל ס'האט גערעגנט? אין וועלכע בית מדרש האב איך געדאווענט שחרית אדער מעריב? און ער קען שוין נישט

נאך א זאך וואס די וועלט נאך א זאך וואס די וועלט רופט אבידה איז ווען איינער סימפלי גייט אויפן גאס און ס'פאלט עפעס ארויס פון זיין פון זיין טאש און ער קומט אהיים און ער ווייסט נישט וועלכע סטריט ס'איז ארויסגעפאלן. נאך א זאך רופט מען אבידה, מען לאזט עפעס איבער אין א פאבליק פלעיס און מען קומט צוריק און ס'איז שוין נישט דארטן, די אלע זאכן לעניות דעתי הייסט הייסט א פשיעותא לגבי שומר חינם, סאו די קוועסטשען בלייבט וואס הייסט יא אבידה וואס די תורה גע'פטר'ט שומר חינם? ס'זעהט אויס ס'איז זייער סימפל, אבידה מיינט תעיתי כשה אובד, ווען א מענטש האט בהמות וואס וואנדערן, אמאל קען זיין א מענטש א רועה איז מאכט א שמירה כדרך הרועים, אבער א שה איז גאר א נארמאלע זאך אז די. די בהמות ווייסן צו בלייבן צוזאמען, אויב די איין בהמה האט ארויסגעוואנדערט און שפעטער די שה און נעמט זיך צו ציילן די צאן זעהט ער ס'פעלט א שה, דאס הייסט איין שה איז נאבד געווארן פון די עדר, און דאס איז עס, זייער סימפל, און וואס אבידה איז נאר שייך ביי בעלי חיים לויט דעם, דער דין וואס מען פטר'ט א שומר חינם פון אבידה מיינט ספעסיפיקלי א בעל חי וואס איז נאבד געווארן ס'איז ארויסגעגאנגען פון די עדר און ס'האט ארויסגעוואנדערט, פארשטייט זיך איך רעד נישט יעצט לגבי השבת אבידה, השבת אבידה איז די אלע מיני אבידות חייב, איך רעד אז די אבידה וואס די תורה האט געהאלטן אז ס'הייסט א אונס, כעין אונס עטליסט ביי א שומר חינם און מ'איז פטור אויף דעם, פליז אויב איינער האט א ראיה פארקערט זאל ער לאזן א שיקען א מעסעדזש ווייל ס'איז מיר זייער אינטערעסאנט אויב ס'דא א פלאץ אין ש"ס וואס מען קען מוכיח זיין אז אבידה מיינט אפילו נישט ביי בעלי חיים אויך, שכוח.